א גוט יאר, היינט איז זונטאג פרשת פנחס, כ'וויל רעדן אפאר ווערטער ווייל די וואך וועט זיין זייער א העווי וואך, דינסטאג גייט זיין דער חזיר טויבענפעלד פון סקווער משה מנחם, מיטוואך גייט זיין ברוך מרדכי'ס קעיס מיט נאך צוויי קעיסעס, אויכעט וועגן טשיילד אביוז מיט רעיפ היימישע מענטשן, און ממילא דארף. דער עולם זיך צוגרייטן און מען זאל קומען, ווייל אליין קען מען נישט פירן די מלחמה, יעדער מוז צוהעלפן. און דאס וואס ברוך מרדכי איז מודה, טמא אני, דאס איז מער ווערד ווי ווי אסאך יארן זיצן, קודם וועט ער זען הי דאזענט געט עוועי וויט איט, און אנדערע חזירים וועלן אויך נישט מער קענען געטן עוועי וויט איט. כ'האב געוואלט זאגן, דער עולם זאל אביסל פארשטיין, ברוך מרדכי לעבאוויטש האט באקומען, טאקע מינימום, ער האט באצאלט גרויס געלט, און ער געהאט די גרעסטע עסקנים וואס האבן גע'עסקנט פאר אים, יעצט קומט דאך ארויס די אלע פעיפערס, ס'קומט ארויס א פעיפער אז ס'דא איינער וואס ער הייסט עיברעהעם בלום, כ'מיין אז דאס איז אברהם שלמה בלום, איך ווייס נישט פונקטליך, איך ווייס נאר אזויפיל, מען האט געהאט צו טון אמאל מיט די מקווה אין קאשוי אז ס'איז נישט אין דער ארדענונג, און אברהם שלמה'ס זון איז א שוואגער מיט דעם סופק חזיר דעם וויינבערגער, דעם דיין אין. זאליס האט געזאגט אז נחום איז גערעכט מען זאל נישט נוצן די מקווה און ער פלעגט פארן ביז מאנסי, האט אברהם שלמה געזאגט זיין זון מאך א שווייג ברענג נישט מער נחומ'ן ווען נישט וועט מען האבן דא פראבלעמען, די גאנצע קאשויער משפחתא זענען די זעלבע דרעטליגערס ווי אלע רבנים, ס'איז נישט קיין חילוק ס'איז איין אלטער איד דער אלטער קאשויער רב וואס ער איז געווען א צדיק און כל משרתיו אלע זיינע זין זענען רשעים גמורים, ס'קיין חינוך האבן זיי נישט פארשטאנען, פוסטע שטריק איז גע'גנב'עט. אפגעגנב'עט פראפערטי, געמאכט דעם גרעסטן חילול השם אין די שטאט, ס'איז געשטאנען אייביג אין די צייטונגען, איטס נאט סאו אין פערעדייס, איטס נאט סאו העווענלי, און זיי האבן געגנב'עט נישט באצאלט, און אברהם שלמה דאכט זיך מיר אז די פאליס פון דארט איך ווייס פון ווי פון אלבעני האט אים געברענגט א גאלדענעם בעדזש, ער איז גאר א פאליס, ממילא פילן זיי אז זיי קענען טון וואס זיי עניטינג דעט דעי פיל לייק, וואטעווער דעיר הארט דיזייערס, איז דער אברהם שלמה בלום, עיברעם בלום, איך ווייס נישט ווער דאס איז, עיברעם בלום. קאשויער רב'ס זון איז געקומען טעסטיפייען אינעם דיסטריקט אטוירניס אפיס און יעצט האט מען דאך אלע פעיפערס שטייט דארטן אז ער האט געזאגט אז ס'איז נישט אמת קודם האבן זיי נישט קיין פיילס אז סרולי האט דארט געלערנט זיי האבן נאר ריפארט קארדס אלץ ליגנט און נאכדעם ס'קען נישט זיין אז איינער האט זיך אוועק גע'גנב'עט פון אונזער ישיבה ס'איז דאס וואס סרולי פארציילט אויף ברוך מרדכי און ס'קען אפילו נישט זיין אמת ס'איז שקר די גאנצע זאך איי אז דער גוי פון נייטרא פלעגט אויפפיקען די בחורים. ע, דאס קען נישט זיין. אזוי האבן זיי מחליט געווען. דער אמת איז, לויט וואס ר' אלי', הייליגער איד און א חשוב'ער איד כאשר אפי' געווען וואלט ער געדארפט מצליח זיין מורא'דיג, ער האט נישט מצליח געווען מיט די ישיבה, ער האט נישט מצליח געווען מיט זיינע קינדער, זענען זיי זענען פון די הויפט די וואס זענען אוועק געלאפן צו דעם קולט דארט אין דעם העלבראנץ, ער האט נישט מצליח געווען מיט גארנישט, פארוואס? ווייל פאר סאם ריזען האבן זיינע קינדער אים געסטיערט די ראנג דירעקשאן, און ממילא זיי האבן אים געסטיערט אין די ראנג דירעקשאן. איז ער געווען א טאטעל פעיליער, אפילו וואס ער האט געוואלט אויפטוהן האט ער נישט געקענט, סאו עניוועי, סאו סרולי זאגט א ליגן, פיין, אונז זעמער מסכים. ביים סטענד עט איר הערן ווי ער איז מודה אז יא ער האט מאלעסטעט אין דעם יאר סרולי רובינשטיין, ברוך מרדכי גייט זאגן אכט מאל טמא אני מיט מעשי אחרים, ער גייט אלעס מודה זיין, סאו איז דאך יא סרולי געווען דא, סאו ראביי אברהם בלום. דו האסט דאך געשריגן אז פון דיין ישיבה איז קיינער נישט אוועק. סרולי איז יא דא געווען, ברוך מרדכי האט געזאגט איך האב אים דא אין בארא פארק אונטערן טרעין ווי יעדער קען זעהן, דאס איז געווען די קשיא וואס זיין לויער האט געפרעגט, האו וואוד הי דו איט אין א פאבליק פלעיס ווען עוועריבאדי קען סי, ער האט דאס אויך געקענט, און ער זאגט קלאר כ'האב געהאט זיין פינוס אין מיין פיסק, און ער זאגט קלאר כ'האב אים געשטופט דערנאכער, כ'האב מיט אים אלעס געטוהן, סאו אבוויעסלי איז דא דא עפעס א פראבלעם מיסטער אברהם בלום, דו ביסט דאך היינט א. פאליס אפיסער האסט דאך א גאלדען בעדזש. נאכאמאל, סרולי רובינשטיין איז יא דא געווען צו ער איז נישט דא געווען? ברוך מרדכי איז מודה אז ער איז דא געווען. יעצט עט יעדער אנהייבן יעצט ניין ער איז מודה ווייל ווען נישט גייט ער ווען זיצן. ניין ניין ניין ניין ניין ער האט באצאלט פאר סרולין און ער האט נישט קיין מורא אז סרולי וועט שטיין אויפן סטענד ווייל די גאנצע זאך אז סרולי זאל נישט שטיין אויפן סטענד האט אויך אברהם בלום אפגעהרג'עט ווייל ער האט געוואלט זיך ראטעווען פון א לאוסוט אויף זיין ישיבה איז במילא איז ברוך מרדכי האט געקענט שטיין רואיג אויפן סטענד סרולי וואלט נישט ארויף געקומען און סוואלט געווען פרייליך נאר וואס איז געשען ברוך מרדכי האט געזאגט איך זאג יא אויס דעם אמת ווייל ער האט מורא געהאט אז די גאווערמענט זאל נישט גיין ווייטער וויאזוי ער האט געקענט קויפן דעם וויטנעס בשעת ער איז געווען א וויטנעס. און וויאזוי ער האט געקענט קויפן סרולין פאר אַכט הונדערט טויזענט דאלער און זעקס הונדערט פֿופֿציק טויזענט דאלער האט ער געקויפט טורנהיים, סאו אברהם בלום דו אנדערסטענד וואסערע א קאראפשן ענקער גאנצע משפחה איז? דיין טאטע האט געשריגן די פלייש איז נישט כשר און ער האט געשריגן די גיטין זענען נישט כשר, דיין טאטע האט געגעבן, געלאזט געבן א גט, זיי זאגן ער האט נישט געוויסט, דאס בין איך שוין מחויב צו גלייבן, פאר זיין טאכטער די וואס איז נעבעך זי איז אין שפיטאל זאל האבן א רפואה שלימה און זי שטארבט נעבעך, זי איז אן די דייאינג בעד. צי האט מען געגעבן א גט מעושה? מען האט קלאר גענומען דעם מענטש און מען האט אים געשלאגן און מען האט אים געזאגט אז מען וועט אים שיסן. סאו עטץ מעגט? סאו בעסיקלי זענט עטץ פונקט ווי אלע רבנים, שקצים דר'ערטליג איז דער איינציגע חילוק איז אז דער טאטע איז נאך געווען אביסל אן ערליכער און די קינדער האבן אים אויך גוט פארפירט מיט אלע שטותים זייערע. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. אלן דערשעוויץ, אלן דערשעוויץ האט מודה געווען יא אז ער איז אריינגעקומען און. און ברוך מרדכי האט מיט אים געוואוינט געהאט אלע מינע סעקס פון די וועלט, נאר וואס ער האט געטענה'ט, יור אנער, ער איז דאך אריינגעקומען, דאך פשט אז ער איז גאר נאכגעלאפן ברוך מרדכי, ער האט נישט געכאפט אז ער האט געדארפט אביסל געלט פאר דראגס און אביסל דרייוון האט ער ליב געהאט, האט ער זיך געוואלט נעבעך פארקויפט. סאו אלן דערשעוויץ זאגט יא יור אנער ער איז יא דא געווען און ער האט מיט אים יא געוואוינט, סאו אברהם שלמה וויאזוי קען דאס זיין דו זאגסט דאך אז ער איז נישט דא געווען, דער לויער האט געשריגן קלאר ער איז יא דא געווען ער איז מודה. און סרולי האט אויך געזאגט ער איז דא געווען, נאר סרולי'ס לויער וויל זאגן אז עס איז גאר געווען קאנסענט, ברוך מרדכי איז געווען אזא שיינער מענטש וואס יעדער לויפט אים נאך. יעצט אין קאשוי האב איך ענק דערציילט ס'איז דא איינער ראבינא, און ראבינא האט מכשיל געווען אלע בחורים אין קאשוי, דער היינטיגער קאטשקעווער רב, ער האט געפירט א ישיבה, מ'האט אריינגעלייגט טעיפ רעקארדערס אונטער בחורים'ס בעטן, אונטער אלעס. די בחורים האבן דאס אלעס געוואוסט, האט דער ראבינא געזאגט פאר א בחור, גיי אריין אין יענעם טוילעט און וואש דיך גוט אפ, מאך זיכער אז איך ווען איך קום אריין דיך מאכן משכב זכר, און איך וועל דיך טרעפן זויבער, נאכדעם ווען ער האט אפגעמאכט מיטן כל דבר אסור האט ער אים געזאגט זאלסט נישט ארויסגיין ביז צען מינוט שפעטער און זאלסט דיך נאכאמאל גוט אפוואשן, און ער האט אפגעהארגעט האלב קאשוי, און וואס ער האט נישט אפגעהארגעט האט ברוך מרדכי אפגעהארגעט, סאו ביטווין דעי צוויי איז דאך א מורא'דיגע פראבלעם. קאשוי האט מורא אז זיי וועלן האבן לאוסוטס גייען זיי לייקענען, און יעצט וועט עטץ אנהייבן צו פארשטיין וואס איז געווען דער פאליטיק פון די רבנים מיט דעם חרם, זיי האבן געוויסט אז אלעס שטינקט, ס'איז אזויפיל זנות דא אין די שטאט אז ס'איז א גרויל, האבן זיי אבער געמאכט א חשבון אז נחום ראזנבערג וועט אנהייבן צו רעדן דערפון וועט זיין אזוי ווי אין מצרים, זיי האבן געוואלט וויסן ווי א אידיש קינד איז באהאלטן, זיי זענען געקומען מיט א מצריש קינד, עס האט אנגעהויבן צו וויינען. האט דאס אידישע קינד אנגעהויבן צו וויינען, זיי האבן געוואוסט אז יעדער וועט אנהייבן צו וויינען, און זיי האבן געוואוסט קודם זיי וועלן פארלירן פרעסטיזש, ביי אונז איז קאשוי רב געווען גאר א חשובער און א הייליגער מענטש, די קינדער כל משרתיו איז רשעים, און נאכדעם האבן זיי געוואוסט אז דאס גייט קאסטן לאוסוטס. ס'איז אקעי ווען מען וועט דאך האלט מערטשעם מאכן א לאוסוט אויף די ביליאנס אוו דאלערס וואס עטץ האט צוגעגנב'עט פון כלל ישראל וועט מען קענען צוזאמשטעלן די פייל, דו שרייסט אז פון דיין ישיבה איז קיינער נישט אריינגעקומען, סרולי האט מודה געווען ער יא אריינגעקומען נאר ער האט געדארפט האבן סעקס מיט געלט מיט דרייוון אביסל, ברוך מרדכי איז אויך מודה ער האט אים גערעיפט, און דער דזשאדזש האט אים איבערגעפרעגט אפשר זאגסטו דאס ווייל מען האט דיר עפעס צוגעזאגט, זאגט ער ניין איך האב דעם בחור מאלעסטעט. סא למעשה וואלט איך זייער שטארק געוואלט אז יעדער זאל קומען דעם ניינטן דאס איז דעם מיטוואך אין קאורט און יעדער זאל הערן ווי דער חזר ברעכט אויס, ער ברעכט אויס יענעמס זרע לבטלה פון פיסק, ער ברעכט אויס יענעמס אבר פון פיסק, און ער ברעכט אויס אלע שמוץ וואס ער האט געטון, ער ברעכט אויס אפילו די צואה וואס האט יענעם געשטופט פון אונטן. די דזשאדזש גייט אים נאכאמאל פרעגן, האסטו דאס געטון? וועט ער זאגן יא, וועט אויסזאגן פונקטליך וואס ער האט געטון, און אויף יעדע אכט מאל פרעגן, דעמאלטס האסטו אויך דאס געטון? יא, דעמאלטס אויך? יא, יא, יא. און הערשט איז ער נאך גוט אנגעקומען, ווייל ס'איז געווען א דיעל מען זאל נישט אויסזאגן נאך וואס ער האט געטון. יעצט, למעשה, ס'איז א מורא'דיגע ווייטאג א מענטש זאל. אוועקוואקן ממש אזוי און ער זאל קענען אפהרג'נען א גאנצע שטאט, ס'איז זיכער דא פון פינף ביז צען טויזנט קינדער וואס ברוך מרדכי האט מאלעסטעט, נאר וואס? עטס ווילטס נישט קומען פאראויס, איז איך זאג יעדן איינעם אזוי, דער אייבערשטער גיבט די תורה, קומט פרשת ראה זאגט משה רבינו אזוי, הער אויס, איך גיב דיר א גוטע זאך, ראה אנכי נותן לפניכם היום, אבער את הברכה ואת הקללה, איך גיב דיר ביידע, את הברכה געב איך דיר אשר תשמעו, והקללה אם לא תשמעו. דער בארג חורב הייסט חורב פונקט אזוי ווי ער איז די שענסטע פון די וועלט ווייל דארט האט מען געגעבן די הייליגע תורה ס'איז געווען דער מעמד הנבחר, זאגט אבער דער מהר"ל ער הייסט חורב מלשון חורבן, ער ברענגט א חורבן אויף די וועלט אויב מ'לערנט נישט די תורה, ס'איז נישט אויב איך וויל נעם איך די תורה און אויב נישט נישט, אויב איך וויל נעם איך די תורה איז עס א ברכה און טאמער חלילה נעם איך נישט איז עס עס א קללה ס'ברענגט א קללה אויף די וועלט, מ'קען נישט בועט זיין אין דעם גוטס וואס דער אייבישטער האט געטון אז ער האט אונז מקרב געווען צו די תורה. סאו ברוך מרדכי האט חרוב געמאכט די גאנצע שטאט, דאס זעמער אלע מסכים. ס'האט געזאגט א דער עפעס איינער האט געפרעגט א דזשאדזש וואנעט ווייס איך אז ברוך מרדכי איז אזא חזיר, האט אים די לויער געזאגט איך גיי מיטן דזשאדזש אין יעדע גאס אין בארא פארק אויף די סטריטס און אויף די עוויניוס אויב ס'נישט דא אין יעדע גאס כאטש פינף קינדער וואס זיי זאגן אז דער חזיר האט זיי מטמא געווען, דעמאלטס לאז אים וואקן פריי. ער איז נאר, ער האט נאר באקומען אזא שוואכן סענטענס ווייל ער האט אפגעקויפט ביידע וויקטימס, ס'איז שוין נישט דא מיט דעם צו טיש צו גיין, ס'איז יא דא גראדע. אונז ארבעט מען נאך אז די גאווערמענט זאל אהערנעמען דעם בערל אשכנזי מיט די אלע ליגענערס און זיינע קינדער ברוך מרדכי'ס. צו וועמער מצליח זיין צו נישט, דאס וועמער זעהן, אבער מ'ארבעט זייער שטארק אויף דעם. ער האט געטוהן מיט א לויער וואס מ'פלעגט טוהן ביי די רבנים אין שטוב, סאו בעיסיקלי אמאל האבן באקומען די רבנים די רעוועניו, און היינט באקומען די לויערס די רעוועניו, און אויך מן הסתם, כ'נעם אן א דיסקלעימער, דוב הייקינד וואס ער האט יעצט פראבלעמס, מ'האט אים שוין געכאפט מיט אפאר גענייוועלעך, און אויך זיין שותף דער וואס איז היינט דער אידישער ליעזאן, וואלף הערש סאנדער. סאו עניוועי, אין א געוויסן וועג האב איך הנאה אויך, און כ'וועל ענק זאגן דעם אמת, אוי ברוך מאטכע האט אזויפיל קינדער מטמא געוען וואס אונז ווייס מיר די אלע זאכן, און אז ס'איז נישט דא מער ווי צוויי חברה וואס זיי קומען אפאראויס, און די צוויי חברה זענען אויך איינער וואס איז שוין געווען אזוי העווי אויף דראגס ער האט מיר געזאגט אמאל די ציין איז אים ארויסגעפאלן ווען מען נעמט אסאך דראגס ציט עס צאם די גומען די גאמס און די ציין פאלן ארויס און דער אנדערע נעבעך אזוי קראנק אז ער איז אין ענד אוט אין די האספיטעל סאו אויב דעיס זענען די איינציגע צוויי וואס אונז קעמער טרעפן זאלן קומען פארווערד איז א שעים אויף די קאמיוניטי איטס א שעים אן יו אלל. עטס פייטס נישט פאר ענקער רעלידזשעס רייטס, עטס פייטס נישט פאר ענקערע פערסענעל רייטס, און אז ס'וועט אזוי אנהאלטן זענט עטס אלע אויף צרות. נאר גארנישט, זע ברוך מרדכי וועט אריינגיין און ער וועט ארויסקומען, און בלייבט ער א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער, מ'עט אים ווייטער נאכלויפן, מ'עט אים נישט לאזן, כ'הער ער זאגן ער וויל פארן אויף ארץ ישראל. מיר האבן דארט אויך נאכגעלאפן רעדזשיסטערד סעקס אפענדערס און דארטן, כאטש איין מעלה וואס מדינת ישראל האט אז זיי האבן פיינט דעם פרומען, און קיינער האט זיך נאכנישט אזוי ארויסגעדרייט. סאו אז עטץ ווילטס נישט קומען פארווערד אין א געוויסן אופן קען איך ענק זאגן, יו טרולי דיזערוו וואט יו געטינג. ממש יו טרולי דיזערוו. יעצט איך וויל בעטן דעם עולם מען זאל קומען דעם ניינטן, דאס איז דעם מיטוואך, און מען זאל הערן ווי דער חזר גייט שרייען, איך האב געזינדיגט, איך האב מכשיל געווען, און זיי גייען אים אויספרעגן פונקטליך מיט וואס און מיט ווער און מיט ווען, און דאס גייען מיר אונז ארויסנעמען אזוי ווי מיר האבן ארויסגענומען די פריעריגע פייל, און דאס גייט בלייבן לדורי דורות. ווען ער וועט חתונה מאכן אן אייניקל, ווען ער וועט אפייגערן, נאך הונדערט צוואנציק, איך קען באשטיין ער זאל לעבן, ער זאל קוקן די בזיונות, אבער ער וועט דאך אמאל פייגערן. זאל מען ארויס געבן יעדעס מאל נאכאמאל די אלע צעטלעך, זיין ווייב זאל וויסן אז ער וואוינט, אז זי וואוינט מיט א חזיר וואס ער האט איר בעטרעט און ער האט אויף איר געזאגט איז א אלטע באבעטשקע פאר די בחורים און וועגן דעם ברויך ער האבן אביסל אוטסייד סעקס. עס איז אויך זייער וויכטיג די גאנצע זאך געווען צו וויסן אז אברהם בלום איז ביהיינד בעקן ברוך מרדכי'ן דעם חזיר. איר הערט וואס דא גייט פאר? דאס איז די רבנים און אונז דארף מיר זיי טראסטן, זענען דאך אזאלכע נאן טראסטווארדי חברה אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. מען טאר זיי נישט טראסטן קיין הכשר, מען טאר זיי נישט טראסטן קיין שאלות, זיי זענען דר'ערד ליגערס אלע, און זיי זענען געקומען נאך בעקן אז מען זאל ברוך מרדכי'ן באפרייען, און דאס איז די רבנים וואס האבן געוואלט אז איך זאל זיי פאלגן, איך זאל צומאכן דעם האטליין, און איך זאל נישט דערציילן וואס דא טוט זיך, פארוואס? ווייל יוסף דוד קרויס נעמט דאך קער פון די שטאט, ס'איז דאך א מחיה, יוסף דוד קרויס נעמט קער פון די שטאט. און דער עולם האט אנגעהויבן מיר בילבולען, ס'איז געווען א בילבול, א בי, ניין ניין ס'איז נישט קיין בילבול, ברוך מרדכי גייט זאגן ס'איז נישט קיין בילבול, ער גייט מודה זיין, און איך האף נאך ס'וועט קומען א נארמאלער אינגערמאן וואס איז נאך אין סטעטשוט אוו לימיטעישן אדער א בחור, טאמער האט אים ברוך מרדכי געטאטשט, ער זאל אויפהערן די שטותים, ער זאל נישט מורא האבן, קומט יעצט ארויס א נייע פילם פרום דזשעי דאבעליו. דארטן איז דא אַכט וויקטימס מענער און פרויען סא נ א מ ס'איז צום וויינען זיי האבן נאר געמאכט א פריוויו אבער מ מ די פילם איז שוין באלד אינדרויסן ס'איז צום וויינען וואס מ'האט דא געטוהן מיט די שטאט ס'איז צום וויינען וויפיל מענער און פרויען זענען געווען וויקטימס רבותי איך וויל ענק זאגן היינט פיל איך מיך נישט גוט היינט איז זונטאג אינדערפרי איך בין ממש קראנק איך זאג ענק דעם אמת איך בין קראנק איך וויל ענק זאגן פארוואס די שטאט איז דאך געווען זייער אפגעהיטן געקומען א מנוול נחום ראזנבערג געפענט א האטליין. כ'בין ממש קראנק. א ווייבל קאלט מיך אן מוצאי שבת אויף מיין סעלפאון און זי זאגט, ר' ראזענבערג איך דארף אייך עפעס פרעגן אבער איר מוזט מיר צוזאגן אז איך בין נישט ריקארדעד. זאג איך, איך זאג אייך צו איר זענט יא ריקארדעד. איך מוז יעדע זאך האבן אויף רעקארד. ווייל באלד וועט איר נאך זאגן כ'האב געוואלט שפילן ליבע מיט אייך, כ'האב געזאגט ווי שיין איר זענט און אז איך וויל מיט אייך אויסגיין. און מארגן וועל איך האבן צוטון אזויווי נחמיה האט צוטון מיט קרויס מיידל. נישט ווייל ביי נחמיה איז עס נישט אמת. דארט איז יא אמת, נאר דא איך ווייס דאך נישט ווער איר זענט, יעדער וויל דאך מיר אונטערשטעלן א פיסל. עניוועי, איר זענט רעקארדעד. זאגט זי אבער איך מוז מיט אייך רעדן. זאג איך, נו, איז פארפאלן, דעמאלטס קענט איר נישט, וועט איר רעדן מיט אן אנדערן. זאגט, זאגט זי צו מיר, איך זע איר זענט זייער אן ערליכער, ווייל איר וואלט דאך ווען געקענט ווען מיר זאגן איך בין נישט רעקארדעד און איר זאגט דאך מיר אויס דעם אמת, איז וויל איך אייך פרעגן אן אנדערע זאך, אויב איר וועט מיך רעקארדירן וועט איר עס פאר איינעם איבערגעבן? זאג איך, ניין, דאס טו איך נישט, שלא ברשות גיי איך עס אייך נישט איבערגעבן. בקיצור דערציילט זי מיר א מעשה אזוי, ס'איז געווען א יתומה, און עס גייט צוריק אסאך יאהר, נישט טויזענט יאהר, אה, און נאך אין אונזער צייט, און ס'איז געווען נאך א יתומה, צוויי יתומות וואס האבן געארבעט ביי א איד, א סאטמארער איד, וואס ער וואוינט אפילו גראדע דא, ער וואוינט נישט ווייט פון וואו ס'איז פארברענט געווארן א פייערלעשער נעכטן, ער וואוינט אין די געגנט, איד אן עושר. ער האט געהאט א האבי אז ער וויל טוהן גוטס פאר יתומים, דער אייבישטער זאגט דאך ארבע שלי ארבע שלך, די יתומים זענען מיינס זאגט דער אייבישטער, איך האב זיי געמאכט פאר יתומים און דו דארפסט זיי אבאכט געבן. בקיצור, ער האט געהייערט צוויי יתומות און ער האט מיט ביידע געלעבט כדרך איש ואישה, כדרך איש ואישה, איך מיין אויף דעם האט ער זיי דאך געהייערט, כ'האב דאך ענק געזאגט, פופציג פראצענט סעקרעטעריס איז געמאכט, זיי הייסן נישט סעקרעטעריס, זיי הייסן סעקסרעטעריס, דעטס וואט דעי מעיד פאר. חוץ ווען איינע לייגט אראפ דעם פיס און זאגט איך האב דיך אין דרערד, איך פארקויף דיר מיין נאלידזש און מיין עדיוקעישן, און איף יו דעיר טו ספיק פרעש טו מי, גייסטו אין דזשעיל. דעמאלטס אדער וועט מען זיי נישט הייערן, אדער מ'עט וואטשן פאר עס. עניוועי, זאגט זי ס'האבן געארבעט צוויי יתומות. דער סוף איז געווען אז זיי האבן ביידע חתונה געהאט. ער האט נאך געקויפט א מצוה, צו צוגעהאלפן אביסל חתונה צו מאכן, און נאך די חתונה שטייט דארטן ביי ביי תמר, יהודה מיט תמר ולא יסף עוד לדעתה, איז א מחלוקת וואס דאס איז די פשט, צו ער האט שוין מער קיינמאל נישט געוואוינט מיט איר, צו ער האט שוין ווייטער געוואוינט מיט איר ווייל ער האט שוין געזען אז זי איז תמר די צדקת, קיצור נאך די חתונה האבן זיי ווייטער געוואוינט, ביז סאם האו האט איינע פון זיי געפרעגט די צווייטע, זאג מיר, ער טוט מיט דיר וואס ער טוט מיט מיר, און דעמאלטס די אל ברעיק דאון זאגן יא, קיצור זיי זענען ביידע געגאנגען זיי האבן עס פארציילט פאר איינעם. און יענער איז געווען א ספינקער חסיד, איז ער אריין צו רבי הערשעלע ספינקער זכר צדיק לברכה. דער רבי הערשעלע האט געזאגט אזוי, די ערשטע זאך זאל מען מאכן זיכער אז די ווייבלעך טארן דארט נישט מער ארבעטן, און די צווייטע זאך האט ער געגעבן דעם יונגערמאן א תיקון ער זאל קענען תשובה טון, פיין, א תיקון, וויפיל ס'ווערט וועל איך אייך זאגן, גארנישט, א זעץ אין דר'ערד. תיקנתם את רבו, את עצמו לא תיקנתם, וואס איז מיט די מיידלעך? די מיידלעך דארף מען העלפן, און אויך די אינגערמאן קען קריגן א תיקון פאר אזא זאך? ער האט דאך געוואוינט מיט אן אשת איש, אן אשת איש שזינתה נאסרה לבעלה, די גמרא זאגט אין לו חלק לעולם הבא, דאס הייסט רבי הערשל איז קלוגער געווען פון די חזל? ווי האט ער דאס געקענט טון? באט דאס אלעס באדערט מיך נישט, וואס מיך באדערט איז די ענד פון די סטארי, די ענד פון די סטארי זאגט דאס ווייבל, איינע פון די ווייבלעך זאגט מיר, די וואס האט גערעדט מיט מיר, איך הער אויס אייער האטליין די לעצטע פינף יאר, איך קען אייער טראפ מיט אייערע ניגונס מיט יעדן געזאנג וואס איר זאגט, איך האלט שוין נישט צו ווייט באלד פון חתונה מאכן קינדער, פון וואנעט ווייס איך וועמענס דאס קינד איז, צו ס'איז פון מיין מאן, צו פונעם דעם חזר? איך בין ממש קראנק געווארן דערפון. ד. דעם דור האבן מיר אונז אויפגעשטעלט א יתומה זאל מוזן גיין ארבעטן פאר אפאר פארשטינקענע דאללערס אז זיך קענען חתונה מאכן, און פֿופֿצן יאר שפעטער זאגן איך ווייס נישט פון וועמען דאס קינד איז. דאס איז קדושת ישראל? דאס איז וואס אונז שטאלצירן למשפחותם לבית אבותם? אויף דעם מאכט מען א ברכה אונטער די חופה. מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. און דא שטייט זי על ידי חופה וקידושין, קען זיין זי איז שוין געווען גאר פרעגנענט, און אפילו זי איז נישט געווען, אז זי האט געוואוינט מיט אים אלס אשת איש, ווייסט מען נישט פון וועמען זי איז שוואנגער געווארן, די גמרא זאגט א פרוי קען נישט שוואנגער ווערן פון צוויי מענטשן, און די מינוט וואס זי ווערט שוואנגער מאכט זיך צו איר רחם ס'איז נישט קולט מער קיין זרע, ווייל טאמער נישט וואלט זי פון אייגענע מאן יעדן טאג געקענט נאכאמאל שוואנגער ווערן זי וואלט געהאט פֿופֿצן בעיביס און אלע וואלטן געווען מיסקערידזשעס, האט דער אייבערשטער באשאפן די נאטור ס'מאכט זיך צו די רחם און מער ווערט זי נישט פארשוואנגערט ביז אנטיל שי גיווס בירט אדער זי האט חלילה א מיסקערידזש סאו. וואס זאל יעצט דאס ווייבל זאגן? א יתומה איז זי, פארביטערט איז זי געווען, זי האט נישט געהאט די פאר פארשטינקענע דאלער צו שטיין אונטער די חופה, נאר לעזער קעסטענבוים, דער נואף, ער האט געגעבן געלט פאר ברוך מרדכי מיליאנען, אז וואס? אז. ער זאל גיין פריי. און איך האב געוואלט וויסן, די נאוטס וואס ער האט פארקויפט פאר די מאפיא, דעם פון שטארק, וואס וועגן דעם האט מען אים געהארגעט, כ'נעם א דיסקלעימער, נאר דאס איז די רומערס, דאס אלעס האט מען געמעגט. נאר אין סאטמער אונז זעמער גרויסע בעל צדקה אין וויליאמסבורג גייט ארויס צדקה כלחוך השור א יתומה מוז זיך גיין דארטן נעבעך האבן סעקס מיט איינעם זאל קריגן א פעיראל טשעק און ער האט נאך געהאט א דאבל העדער. צוויי יתומות, דער אייבערשטער זאגט די יתומים זענען מיין אויף זיי זאלסטו אבאכט געבן האט ער גענומען א וויק סעקס א מיידל האט גענומען נאכאמאל א וויק סעקס איינער וואס דער אייבערשטער זאגט דאס איז פון מיינע ווייל זיי זענען צובראכענע נשמות כ'האב זיי צוגענומען דעם טאטן אבער דעם אבער. איז זי געגאנגען זוכן אפאר טאלער זאל זיך קענען חתונה מאכן, איז זי געווארן א בעולת בעל, נאך די חתונה האט ער זיך ווידער מטמא געווען, ולא יסף עוד לדעתה, ער האט זיך נישט געענדיגט, נאכדעם אז זי האט קינדער געהאט הייבט זי אן צו פרעגן, מי הילדים האלה? אשר חנן לי, ווער זענען דעי? זענען זיי פון מיין מאן צו נישט? עניוועי. איך בין אזוי צובראכן, איך קען היינט גארנישט טון, איך קען אפילו נישט טראכטן גראד, ווייל דאס איז נאר וואס אנגעקומען צו מיר, איך, סוף כל סוף בין איך אין חרם, קיינער טאר נישט רעדן צו מיר, קיינער הערט נישט אויס מיין האטליין, אויסער פופציג צו צוויי און פופציג צו פֿיר און פֿופֿציק מענטשן, אבער מער הערט דאך קיינער נישט אויס, איז צווישן די פֿיר און פֿופֿציק מענטשן, אז א ווייבל קאלט מיך אפ, איז עס זייער זייער א גרויסע סטאטיסטיק, און זי זאגט זי האט נאך איינע. וואס איז אויך געווען א יתומה, נאר יענע האט מיך נאכנישט אנגעקאלט, פארוואס? קען זיין אז זי האט איר געהייסן זאל מיר קאלן אינאיינעם און וועמיר הערן וואס איך פסק'ן, סאו דער עולם וויל וויסן וואס איך האב איר געפסק'נט? כ'האב איר געזאגט, גיי צו די רבנים, פארוואס פארשטיינערט מען א מיידל אז זי זינדיגט, פארשטיינערט מען זי ביי איר טאטנ'ס הויז, אבער מען זאגט ראו גידולים שגידלתם, זי איז געווען א יתומה, זי קען מען נישט פארשטיינערן ביי איר טאטנ'ס הויז, זי זאל גיין צו די אלע לגלג רבנים, צו די אלע אנדערע רבנים וואס האבן זיך נישט. ארויסגעקומען קעגן די שקצים די רבנים וואס זיי זאגן אזוי גוט האבן מורא ארויסצוקומען פרעגן די רבנים וואס טוט מען דא וואס איז די דין מיט די קינדער וואס איז מיין דין מעג איך ווייטער וואוינען מיט מיין מאן ס'איז דא א תשובה אין נודע ביהודה פון א פרוי וואס האט מזנה געווען מיט א בחור אלס אשת איש ס'איז אין כ'מיין אורח חיים סימן ל"ה. צווייטן חלק, דער סוף האט ער, ער האט אים אזוי ליב געהאט, ס'האט אים גענומען פאר אן איידעם. ס'האט געקלערט נאך די חתונה צו אויך קענען מזנה זיין. און אים האט אנגעכאפט א הרהור תשובה ווייל ער איז געווען א גרויסער תלמיד חכם, און מען האט אנגעפרעגט דעם נודע ביהודה. זאגט דער נודע ביהודה אז דער מאן און די פרוי טארן נישט וואוינען אינאיינעם. איי ס'איז דא א פגם משפחה, זאלן זיי וואוינען אינעם זעלבן הויז אבער צוגעמאכט איינער טאר נישט טרעפן דעם צווייטן. קען זיין די פרוי דארף זיך יעצט גט'ן אויכעט. סאו יונגערמאן, דו האסט געטון א גרויסע זאך, האסט געגעבן פינף טויזנט דאלער, איך ווייס נישט וויפיל, אבער לאמיר זאגן פינף טויזנט דאלער, זי זאל קענען חתונה האבן, זי האט געהאט א שיין ווייסע חתונה קלייד, ווען דו קענסט קוקן מיט הייליגע אויגן וואלסטו געזען דאס איז נישט קיין חתונה קלייד ווייס, דאס איז א שווארצע מלאך המוות קלייד פול מיט בלוט, דער מלאך המוות האט זיך אין דעם אריינגעווישט, סאו רבנים עטץ לעבט ווייטער ענקער שטייגער און אונז וועמיר זיך מיט ענק אויך שלאגן, איינער קאלט מיך אן איך זאל מסביר זיין אז. פארוואס איך טוה אזויפיל טשעפען די רבנים די רבנים, די חזירים זענען די פראבלעם, ניין דער חזיר איז נישט קיין פראבלעם, ווען ברוך מרדכי האט ווען נישט דעם קאטשקעווער רב דעם עיברעהעם בלום ער זאל קומען פארן טעסטיפייען אז ער איז א פיינער מענטש און ער האט נישט די אלע שקצים דעמאלטס וואלט דאס נישט געקענט געשעהן, די גאווערמענט זעהט וואס דא גייט פאר נאר וואס ס'איז די רבנים שולד סאו אונז עמיר זיך שלאגן מיט די רבנים. אונז עמיר זיך שלאגן מיט ווער ס'עט שטיין אין וועג מיטן אייבערשטנ'ס הילף. יעצט ווען דער חזיר ברוך מרדכי גייט ארויסקומען, זאלן זיך די רבנים זארגן. איי ס'באדערט זיי נישט, זיי מאכן נאר געלט דערויף? ניין ניין, אונז עמיר אויכעט נאך שטיין על המשמר מיטן אייבערשטנ'ס הילף. און איך וויל בכלל מסביר זיין א נקודה וואס דער עולם מוז אנהייבן צו פארשטיין, ס'איז געווען יעצט א לוויה. ס'איז געווען א לוויה און מ'האט באגראבן א חשוב'ן איד אין בית החיים. ער האט געהייסן פון די חשובים פון די שטאט, כ'האב ענק געזאגט, ווען יעדן חזיר זאל מען אפפארבן די מצבה שווארץ, נישט אויף אלע פיר זייטן, נע, איין זייט, נאר די פראנט, יעדער זאל עס זען, איז בענדזשעמין מור גייט די נעקסטע זעקס יאר נישט האבן קיין שווארצע פעינט. געשטארבן א איד, האבן די אבלים געזאגט, הער אויס, די טאטע איז געשטארבן, מען מוז דאך אבער זען באצאלן בילס, ס'איז דא בילס וואס אז מ'וועט נישט באצאלן פארלירט מען קרעדיט, מארגעדזשעס, מ'האט א היי סקאור, בקיצור, האט מען מחליט געווען אז מ'וועט נעמען א מענטש ס'זאל עס עפענען ווייל קיינער האט נישט געוויסט דעם טאטענ'ס קאוד, מענטשן וואס קענען עפענען קאודס, פאר געלט, און מ'וועט זען וואס ס'דארף אלס באצאלט ווערן. איז אט אזוי דערציילט מען די געשיכטע ליידער, דער וואס האט אויפגעבראכן דעם קאמפיוטער איז געלאפן גראד צו די רבנים אז ער קען נישט באקוקן די בילס ווייל ס'איז דא אזויפיל זנות און שמוץ מיט וועם ער האט זיך געשריבן און פיקטשערס פון נאקעטע שיקסעס אז ס'איז א שרעק זאגט ער דא האב איך גענומען געלט איך וועל גיין באצאלן בילס מיט אלעם איך טאר צו אזא קאמפיוטער נישט צורירן. יעצט האב איך געהערט זאגן איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'איז אז די אבלים זיצן שוין נישט אינאיינעם פאר בושה! א שאנדע! דאס איז געווען פון די חשובסטע אידן אין בעסמעדריש! אין וועלכן בעסמעדריש? פיגערטס עס אויס, די מעשה איז א באקאנטע, ס'גייט יעצט ארום, דאס איז אונזער חרבן, מען לעבט מיט די חזירים, יעצט ווען דער חזיר זאל גיין זיין וועג ער זאל ארויפשטעלן א צעטל איך בין א חזיר, אבער ער זאל זאגן איך בין א חזיר, איך בין פארכאפט, און מ'וועט מאכן א עקסטערן בית מדרש פאר די חזירים מיט די נארמאלע מענטשן, ניין! זיי קומען נאך מיט די לאנגע בערד, מיט די גרויסע מוסטאשעס וואס זיי טוען זיך נישט ארום טרימען, און מיט די לאנגע אראפגעלאזטע פאות און שטינקען אוועק א מייל א מינוט, און קומען מיט די אלטע צוריסענע חסידישע כניאקישע קליידער, דער הוט איז אינגאנצן ווייס פון שוויץ יארן לאנג, און דער חזיר. גייט אונז פארקויפן אז ער איז נאך דער צדיק, און אזוי ווערט מען צוביסלעך געוואויר, רבותי איטס טיים טו וועיק אפ, און איך בעט יעדן זאל קומען און ברוך מרדכי גייט מודה זיין אז ער איז א חזיר, ער איז בעסער פון דעם נפטר, אונז גיימער פארקויפן דא אזוי מען זאגט אלץ ביי יעדן הספד, דער נפטר זאל ארויפגיין אין הימל און זאל זיך טרעפן מיט די זיידעס, אונז גיימער זאגן דער נפטר זאל ארויפגיין אין הימל און זאל זיך טרעפן אין גיהנם. דער וועג צום גיהנום איז פעיווט מיט ברוך מרדכי לעבאוויטשן, מיט יחיאל בראנער, מיט ארטור סאמעט, צו טרעפן אין די אלע ראודס די אלע לידן גראד אין גיהנום, און זאלסט דארט אריין גיין און זאלסט קיינמאל נישט ארויס קומען. אין שולחן ערוך שטייט ווען א זון ווערט געוואויר אז דער טאטע האט זיך נישט געפירט ערליך, איז דא גאנצע הלכות ווען מען מעג זיצן שבעה, וויפיל מען מעג זיצן שבעה, צו מען מעג זאגן קדיש נאך אים צו נישט. ער איז געווען א רשע מפורסם. ער האט געוואטשט זנות אויפן אינטערנעט א גאנצן טאג. און איך בין זיכער דער איד האט נאך געגעבן געלט אז מען זאל אונטערברענגען די אלע וואס זיי האבן א סמארטפאון צו אן אייפאון. ווייל ער האט זיך נישט געוואלט מען זאל אינטערפירן מיט אים, ער האט נישט געכאפט. אז ס'איז נר לאחד נר למאה, מיליאן מענטשן קענען זיצן אויפן זעלבן סעקס שאו און יעדער וואטשן ווי וואס מ'טוט כל דבר אסור. איך וויל ענק זאגן, ס'יעצט געווען א רעיפ וואס א נורס, א מעיל נורס האט גערעיפט א טויטע פון צוויי און אכציג יאר און דאס האט דאך יחיאל בראנער געטון, ער איז געפארן אום שבועות מיט א נפטר און ער האט אנגעהויבן זיך צו שפילן מיט אים, און איינמאל ביי די טהרה האט מען אויך געזען, ער האט נישט געוואוסט ס'איז דא קעמערעס, ווי ער שפילט זיך מיט א נפטר האט מען אים ארויסגעווארפן. איז איך וויל ענק נאר זאגן, כ'האב געפרעגט דאס ווייבל. צו ער האט אמאל געוואוינט מיט דיר מיט א גומי, ווייל טאמער ער האט געוואוינט מיט א גומי קען מען אפשר וויסן וועמענס די קינדער זענען, אנלעס עס האט אויפגעפלאצט אמאל אינמיטן, זאגט זי ניין ער האט געוואוינט אן א גומי. עניוועי איך וויל ענק דערציילן א שיינע מעשה, וואס דער אינגערמאן וואס ער לויפט ארום און ער פרעגט צו צו וואוינען מיט א גויטע איז א דאורייתא צו א דרבנן דאורייתא צו דרבנן. מיך האט געקאלט יעצט איינער ארויף און ער האט מיר מוראדיג באדאנקט פאר דעם שיעור, איך האב גערעדט מ'טאר נישט וואוינען מיט א גויטע וויפיל ס'האט אויסגעהארגעט פון כלל ישראל, זאגט ער ער האט געלערנט אין סאטמארע כולל און דארט איז געווען א אינגערמאן וואס איז געווען א שטיקל עושר און ער האט געזאגט אפן און קלאר פאר א חבר ער האט עס געהערט שטילערהייט זיצנדיג ביים טיש, זאגט ער איך גיי מיט גויטעס, גויטעס איז די דם נידה איז נאר ביי א איד נישט ביי א גויטע, עניוועי ער האט דעמאלטס אים נישט געקענט מיינע תורות זאגן ווייל ער האט נישט געוואוסט די אלע זאכן. אבער יעצט זאגט ער איר זאלט רעדן וויפיל איר קענט און איך בענטש אייך ווייל איר רעדט דערפון יעדעס יאר, מענטשן געדענקען איך האלט אין איין רעדן אוודאי סיי פאר ווינטער און סיי פאר זומער, סיי פאר מען פארט אויף פלארידע זינדיגן און דא מיט גויטעס און סיי ווען מען פארט אין קאנטרי און מען לאזט די ווייבער דארט געפארקט און ער זיצט דא און ער זינדיגט מיט גויטעס איז וויל איך ענק נאר זאגן א אינטערעסאנטע זאך, כ'האב יעצט געליינט אז ס'איז דא אזא אינדעסטרי מיט די זונות אז זיי נעמען די גומי און זיי פארקויפן עס פאר דרייסיג דאלער א בעג. און זיי פארקויפן עס פאר אזאלעכע לעבראטאריס וואס זיי פריזן עס און זיי האבן נאכדעם ארטיפישעל סעמינעישן וויפיל מען ברויך האבן זיי. איר זעהט? דאס איז א זאך וואס ענק אפילו נישט בייגעפאלן, כ'האב ענק געזאגט אז מען גייט מיט א גויטע יו נעווער נאו וואסערע א שטן און א מלאך המוות ס'גייט מיט דערמיט, ליטל דיד יו נאו אז ווען דו האסט געענדיגט מיט די גוי'טע און דו ביסט געגאנגען מיט א גומי, טאמער עס איז געגאנגען אן א גומי קען זיין זי איז שוואנגער געווארן, טאמער עס איז געגאנגען מיט א גומי האט זי עס פארקויפט און זי האט אנגעשוואנגערט אנדערע גוים אין אמעריקע. און איך זאג ענק נאכאמאל, איך האב געליינט אין א בוק, איך נעם נישט קיין אחריות. היטלער איז געבוירן פון א פרוי וואס איז געווען א דינסט ביי א רייכן דייטשן איד אין פראנקפורט, און זי איז געווען די מעיד, און איינער פון די קינדער האט מזנה געווען מיט איר, און נארמאל דארף מען אויסהאלטן, נארמאל דארף מען חתונה האבן מיט דעם קינד, אבער ס'איז נישט שייך קיין חתונה צו האבן ווייל זי איז געווען א גויטע, האט מען איר צוגעזאגט מען האלט איר אויס מיטן קינד ביז ער האט חתונה. למעשה דער איד האט זיך געשעמט דערמיט האט ער איר אוועק געשיקט מיט אפאר דייטשע געלטער און פארטיג, און זי האט אריין געבאקן אין אים א שנאה און ממילא האט ער נאכדעם זיך נוקם געווען מיט די אידן, זאלט וויסן רבותי ס'איז לא דבר ריק הוא, קען זיין אן אנטיסעמיטן אויסגעטראפענע מעשה אבער ס'ווערט דערציילט די מעשה אין זייער אסאך בוקס. איר זאלט וויסן אז עשו קען נישט האבן א שליטה אויף יעקב נאר א יעקב האט אים אנגערייצט און אנגעדרייט און בכלל. אונז האמיר געהאט אזאלכע גיינעקאלעדזשיסטס, זיי האבן געזאגט וואס דארפסטו טון דריי פיר פינעף טויזענט דאלער צוואנציג טויזענט דאלער פאר א טריי, דו געסט זילבער, דעם גרויסן רב זילבער, מענדל זילבער דער בלינדער דיין, און הדרת קודש זילבער, זייערס א פירסט קאזין האט ער ארויפגענומען אין עמפייער סטעיט בילדינג, און ער האט געזאגט ער איז א גיינעקאלעדזשיסט, ארויפגענומען פרויען וואס האבן נישט געקענט האבן קינדער, האט מיט זיי געוואוינט. ס'איז געווען צענליגע ממזרים, איז מען געלאפן צום סקולענער רבין, סקולענער רבי האט געזאגט מען טאר נישט אויסזאגן ווייל טאמער נישט וועט עס זיין א ודאי ממזר און ס'וועט נישט קענען חתונה האבן מיט א איד, אה, סקולענער רבי, דו לעבסט אין אילוזשענס, ס'איז דא אזויפיל ודאי ממזרים יונגלעך וויפיל מיידלעך, זיי קענען רואיג חתונה האבן, זיי האבן אזא אופען מארקעט, זיי קענען חתונה האבן, זיי האבן א גרויסן טשויס. מיר האט ר' עובדיה יוסף געזאגט, נאך מיט צען יאר צוריק, ס'האט זיך געהאנדלט יא בויען א מקווה דארטן אין איזמיר, צו נישט בויען, דאס איז די שטאט פון דעם ש"ץ. הרב הצדיק ר' אברהם לייטנער האט געזאגט איך זאל מיך משתמט זיין, און הרב עובדיה האט געזאגט איך זאל זי יא בויען. בקיצור, בסוף האט הרב אברהם געזאגט אז ער איז מסכים אז מ'בויעט. למעשה. האט האב איך אים דעמאלטס האט ער מיך דעמאלטס געפרעגט און וואס איז דער פראבלעם מיט איזמיר זאג איך ווייל זיי האבן נישט געהאלטן תורה און ס'איז דא א פראבלעם מיט ממזרות זאגט ער אונז האבן א בוך ביי דער רבנות פון איבער צוואַנציק פראצענט ממזרים ודאים דאס איז געווען דעמאלטס און דאס איז וואס דער בוך זאגט און וואס ס'זאגט נישט זאגט ער ס'איז דא בעלי תשובות זיי האבן געזינדיגט און נאכדעם האבן זיי געוואלט תשובה טון ס'איז דא איינער וואס איז פון די גרעסטע בעלי תשובות ער מאכט הונדערטער בעלי תשובות ער איז געווען א שאו שפילער אויף הבימה אויף דעם סטעידזש אין ארץ ישראל. און ער אליינס האט אפאר קינדער ממזרים וואס ער האט געהאט מיט די חברה וואס ער האט געשפילט מיט זיי, שפעטער ווען ער האט תשובה געטון האט ער ערליכע קינדער. סאו ס'פעלט נישט ממזרות סקולענער רבי, קום נישט אן מיט דיינע מעשות, האסט געוואלט בעקן זילבער און פארטיג, זיך געעפנט יעצט א גרויסן בילדינג פון קהל'ס געלט, און יעדער זאל קומען געבן געלט, מען עפנט דארטן פאר חסד לאברהם א גאנצע מעשה, ס'איז אלץ בלאף מיט שקר, עס איז נישט דא קיין מוסדות חסד לאברהם, ס'איז דא עפעס איין תלמוד תורה אין בני ברק וואס דאס איז א עכטע תלמוד תורה וואס פאר דעם קאלעקט מען אזוי גרויס געלט, די בית יתומים'ס האבן זיי אונטערגעברענגט, נאר ער האט מורא אז זילבער זילבער'ס וויקטימס האבן נישטא מיט וועם חתונה צו האבן, וואט א שעים וואס דא גייט פאר, ניין ניין די קאראפשען מוז זיך ענדיגן. בכל אופן, צו דער אלטער דור דארף נאך ליידן פון די רבנים ווייס איך נישט, דער יונגער דור ליידט שוין נישט, איך זעה דאך וויאזוי דער יונגער דור זעהט די טויז'ס זענען אלע מיט מיר, זיי גלייבן נישט פאר א רב גארנישט, ס'איז דא א ווארט פון קאצקער, לטהר טמאים מטמא טהורים, דער פרה אדומה האט מטהר געווען טמאים מטמא טהורים, זאגט ער מילא לטהר טמאים פארשטיי איך, דער אייבערשטער האט עס וועגן דעם געגעבן, אבער וואס איז עס מטמא טהורים? די תירוץ איז ווייל דו ווייסט נישט צו יענער איז אן ערליכער צו נישט. קען זיין ער זעט ארויס ווי אן ערליכער, ער קען זיין א נואף אין די גאס. יעדער רב יעדער רבי, אט דאס גייט שוין אויף, און איך זעה די רבישע קינדער פלאגן זיך שוין פאר פרנסה, דעם וואגשאל'ס זוהן איז געגאנגען אין קאלעדזש ער זאל ווערן עפעס, כאטשיג דער טאטע איז געווען א וועלטס גנב, דער ברודער זיינער א וועלטס גנב, עה, מען לאזט זיך שוין נישט פון די רבישע קינדער, ס'האט שוין היינט קיינער נישט מורא פאר די אלע ווארט רבי, רב, דעת תורה, דער הייליגער רבי. ס'איז א דזשאוק. עניוועי, יעצט וועל איך ענק לאזן גיין, און איך בעט ענק אז יעדער זאל קומען, די וואך איז א העווי סקעדזשול, ווייל ברוך מרדכי איז מיטוואך, טויבנפעלד איז דינסטאג אין סקווער, און ס'איז דא נאך צוויי דא אין שטאט וואס זענען אין דזשעי סטריט אין ברוקלין. מ'זעצט נאך איין, ס'איז נאכנישט אזוי ווי דער עולם מיינט. און אונז זענען צוגעוואוינט דרייסיג יאר, פינף און צוואנציג יאר, אה, מען איז נישט צוגעוואוינט צו צוויי יאר, צו קלענערע, אבער דער אמת איז מען האט יא, ס'איז געווען דער וואס האט געדרוקט דעם קול הציבור אין בארא פארק ער האט אויך באקומען צוויי יאר און ער איז ארויס, אה, דאסקאלאוויטש קומט באלד אויך ארויס, אבער זיי לעקן נישט קיין האניג, נישט פארדעם און נישט נאכדעם, איך בעט דעם עולם אז דו קענסט דיר נישט האלטן די הענט ביי דיר, זאלסטו גיין פאר העלפ, אדער זאלסט דיך מסרס זיין. דאונט פלעי געימס יעצט. מאנטאג איז די זיבעטער, דאס איז דזשוליי סעווען איז חופש. זיך פרעגן וואס איז וואס עפעס איז חופש דזשוליי סעווען? די תירוץ איז זייער פשוט, אין דזשוליי פאר ווייסט איר פארוואס איז חופש? מען האט געבויעט א לאנד מיט בלוט און מיט שווייס, מען האט געוואלט מאכן א נארמאל לאנד, און דאס לאנד איז געווארן א געי לאנד. דער פרעזידענט האט געשריגן גיי גיי גיי, היינט זאגן זיי אים גיי גיי גיי, זיי זאגן ער האט אזא חורבן געמאכט בכלל אין אלעם, זיי זאגן צווישן די טרי ווארסט פרעזידענטס איז ער, קארטער, און נאכדעם איז דא נאך איינער, ס'איז דא וואס זיי זאגן אז ס'איז בוש, און ס'איז דא וואס זיי זאגן אז ס'איז ניקסאן, ער גייט אראפ אלס די ווארסט פרעזידענט וואס איז געווען. וואדען ווייל ער האט געזאגט גאנץ אמעריקע זאל מאכן א יוניטי יעדער זאל גיין פאר די LBS J-law עניוועי מען האט אונטערגעברענגט אמעריקע ליידער יעצט דינסטאג איז דא טויבענפעלד אין מאנסי וואס איז אין ניו סיטי סהייבט זיך אן ניין אזייגער פונקטליך מיטוואך איז דא ברך מרדכי פלאס נאך צוויי וואס האבן געטאטשט קינדער געטאטשט קינדער דא אין טרי טוואני דזשעי סטריט סאיז אויך היימישע אבער סנישט מענטשן וועם אונז קענמער און יעדער זאל מיטקומען יעדער זאל מיטהעלפן. קיינער קען נישט אליינס טראגן אז טאמער מען העלפט נישט צו, מען מוז צוהעלפן און ס'איז פאר ענקער טובה, איך זאג ענק נאכאמאל, די סטאטיסטיק איז אזוי אונז האמער בערך פֿינף פראצענט חזירים, פֿינף פראצענט רעבנים וואס דאס העלפן די חזירים, און די איבעריגע נײַנציק פראצענט זעמיר נארמאלע מענטשן, לאמיר אלע קומען הערן ווי ברוך מרדכי זאגט,

משה גליק'ס ברודער, איך בעט דיך מורא'דיג שטארק אז דו זאלסט אויכעט קומען, זאלסט קומען שרייען, דאס איז נישט דעם רבינ'ס דרך, דעם רבינ'ס דרך, קענסט דאך גוט דעם רבינ'ס דרך, אונז קען מיר עס נישט, אבער דו קענסט דאך עס יא, און ווי האסט דאך, ווי האט דאך דיין ברודער משה גליק אויסגעלערנט אפצוגנב'נען אלע אלמנות מיט יתומים, ווי האט ער זיך אויסגעלערנט? ווי האט ער זיך אויסגעלערנט אפצוגנב'נען מיליאנען? יעצט כ'האב נאר געוואלט אויסלאזן דער איציקל זארגער, ער שרייט דאך נאך, מוסר! מוסר! דאס איז דער שווער פון נחמיה שטאהל, דער חתן המלך, ער האט דאך חתונה געהאט מיט מענדעלע ראבער האט ער חתונה געהאט, כ'האב דיר געוואלט זאגן, דיין קרוב משפחה ארבעט אין א סטאר אין פלעטבוש, האט ער געזאגט אזוי, ברוך מרדכי האט אים מטמא געווען יאהרן לאנג אין מונקאטש, זיין טאטע האט אים געהייסן ער מוז גיין אויף מונקאטש. רבי אהרן, הער, זיין טאטע האט אים געהייסן ער מוז גיין אויף מונקאטש, ער האט דעם געדארפט זאגן ניין, ס'איז אין דעם כיבוד, דארט איז דאך געווען יעדער חזר האט געטון וואס ער האט געוואלט, ווייל אין מונקאטש האט נישט געקאסט שכר לימוד, איז למעשה זאגט ער מיר ווען ער זאל אריינקומען דא אין דעם סטאר, איך הרג'ן אים אויף טויט, אזוי גערעגט בין איך אויף אים. סא איציקל זארגער דו גיי ארום שרייען, נחום ראזענבערג איז א מוסר! אדער אזוי ווי איינער געט זיך א רוף אן אין בארא פארק, חיים פלאהר דארף אנטוהן דאנגערי הויזן ווייל ער האט געלאזט מען זאל מסר'ן. חיים פלאהר דארף אנטוהן דאנגערי הויזן ווייל ער איז נישט קיין רב, ער איז אן אויסווארף. ער האט אונטערגעשריבן אויף מיר ווען ער קען מיך, ער ווייסט ווער איך בין, ער ווייסט כ'האב געלערנט אין די מלאכים צוועלף יאר מיט ר' מאיר וועבערמאן, כ'האב הסכמות אויף מיין ספר פון אים, ער ווייסט איך בין נישט קיין גאסן יונג, וואס האט ער מיך נישט אנגערופן? קום אראפ! דאן פרעגט אים איינער, זאג איר האט אויסגעהערט נחום ראזענבערג'ס מנובל? זאגט ער, וואס איך האב נישט וואס צו טוהן מיט די צייט? איך וויל עס נאך גיין אויסהערן, יא, דו האסט נישט וואס צו טון מיט די צייט, דעמאלטס האסטו נישט געדארפט אונטערשרייבן. ווי האסטו געמיינט אז דו כאפסט דא א מצוה ווען אין חומש שטייט אז מען מוז רעדן מיטן בעל דין? דו האסט נישט גערעדט, דו האסט אונטערגעשריבן. אפילו וואס ווינער רב האט נישט געוואלט אונטערשרייבן האט ער גערעדט מיט מיר, האט ער מיר געזאגט, נחום, ס'איז אונטערגעשריבן, ביי די אסיפה האט מען עס אונטערגעשריבן. און איך בעט דיך שטעל דיך אפ, האב איך אים געזאגט, דו האסט צוויי פילערס וואס זיי לויפן מיט זונות. אינעם נעקסטן טאג האט ער עס מברר געווען, זאגט ער ביסט גערעכט, איך זאג גארנישט און איך שרייב נישט אונטער. שקויעך וויענער רב. נישט וואס ס'וואלט מיך שטארק געקראצט ווען נאך איינער שרייבט אונטער ווייל ס'איז געווען נאך א בעל עבירה אין די קלוב, אזאנס טוט מען? נאך גארנישט, פלאר, הע הע, ער'ט נישט אויסהערן מיינע מנוולות, עט ער נישט אויסהערן. יא, ס'דא דא וואטס מנוולות האסטו גאנץ גוט אויסגעהערט, וואס? האסט דיך ענדשויד? ווייל האסט באקומען אפאר טאלער פון אים און פון דעם גרויסן גביר פון בי ענד עיטש פאוטא, פון די אלע חברה'ס באקומען אביסל לאנד פאר דיין מוסד, ער העט עס דיר שויער צוגענומען ער העט עס דיר צונעמען דו עסט נאך זעהן יו וויל בי א פעיליער, ווייל אז מען פירט זיך שלא על פי תורה גייט אלעס קרום, איט דזשאסט טעיקס טיים אנטיל איט קעטשעס אפ, דעטס אלל, מען האט זיך געפירט שלא על פי תורה דא, מען איז נישט געגאנגען צו דין תורה אין וויליאמסבורג, דערווייל האט מען אויסגעשוועמט מיליאנען און מען האלט זיך נאך אינמיטן שלאגן. עניוועי, יעדער זאל געדענקען צו קומען. איך האלט נאך א זאך, מען דארף מאכן א תקנה, תקנה גדולה נישט נקיים, אז מען באגראבט נישט א מענטש ביז מען זעט נישט זיין אייפאון, זיין סעלפאון און זיין קאמפיוטער. איך האלט אז דעמאלט עט עס רעליוון דעם האלבן בית החיים, ווייל העלפט זענען נואפים זונות און זיי וואטשן וואס מען טאר נישט. אזוי האלט איך. שוין, זייטס אלע געזונט און יעדער זאל קומען מערטשעם דינסטאג אין ניו סיטי, און מיטוואך איז דא דריי קעיסעס ברוך מטכין נאך צוויי. זייטס אלע געזונט.